ברוך השם, מסכת ביצה דף ח', עמוד א', די דריטע שורה פון אויבן. אין דער משנה האמער געלערנט, שאפר כירה, די אשעס פון דעם אויבן, פון דעם סטאוו, מוכן הוא, איז צוגרייט. פרעגט די גמרא, אפר כירה, מאן דכר שמיה, וואו רעדט מען פריער? פון אפר כירה, מאן דכר ווער דערמאנט שמיה זיין נאמען, אז ס'שטייט שאפר כירה ווייזט אויס ער גיבט א טעם אויף דעם פריערדיגן, ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה, וואס פאר א שייכות האט דאס א צו דעם דין פון אפר כירה, א טעם אויף דעם? אמר רבה, האט רבה געזאגט הכי קאמר, ס'איז א באזונדערע זאך, ואפר כירה מוכן הוא, נאך א זאך דערציילט ער מיר, אז די אשעס. וואס געפינט זיך אין דעם אויוון, דאס איז צוגעגריפען, איז דאס צוגעגריפען. ס'איז נישט קיין מוקצה. אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ס וועגן, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דאס וואס מיר זאגן אז אפר כירה מוכן הוא, אלא נאר שהוסק מערב יום טוב, ס'איז געווארן אויסגעהייצט נעכטן ערב יום טוב, האט ער דאך נעכטן שוין געטראכט אז ער זאל נוצן די אשעס אויף יעדע זאך וואס ער דארף עס האבן, דעריבער איז עס נישט קיין מוקצה, אבל הוסק ביום טוב, אויב מען האט אויסגעהייצט אין יום טוב אסור, טאר מען נישט נוצן די אשעס, ווייל וואס איז דער איסור? דאס רופט זיך אן נולד, בעסער געזאגט אין שולחן ערוך שטייט אפילו. די וואס זענען מקיל בנולד, אבער דער נולד איז גאר א נייע זאך אינגאנצן, ס'איז שלא בערך צו דעם וואס איז געווען פריער, און דער מענטש האט דאך נישט געטראכט נעכטן וועגן די אשעס ווייל ער האט דאך נאכנישט געהאט פאר זיך קיין אשעס, איז עס אסור. ווי איז אבער. אז ס'איז געווארן אויסגעהייצט אין יום טוב ואם ראוי, אז די אש איז נאך ראוי לצלות בו ביצה, ס'איז נאך הייס, מ'קען נאך אין דעם בראטן א איי, אפילו ס'איז נישט דא קיין קוילן, ס'איז נאר הייסע אש, קען מען אין דעם בראטן א איי, ממילא קומט דאך אויס אז ס'באדינט נאך. צו דעם פריערדיגן באדינונג, קומט דאך אויס איך מעג דאך בראטן אין דעם אש א איי, זאגן מיר מותר, מעג מען שוין מיט דעם אויכעט צודעקן, ווייל נעכטן ווען ס'איז געווען האלץ איז דאך געווען גרייט מען זאל עס הייצן, מען זאל קאכן, מען זאל בראטן, און דאס איז דאך נאך ראוי צו דעם תשמיש פון בראטן. און ווייל ער קען דאס נעמען צו בראטן אין דעם, קען ער עס אויך נעמען צוצודעקן די דם חיה ועוף וואס ער האט געשחטן. קומט אויס אז ס'איז אמאל דא א אופן וואס אפילו הוסק ביום טוב איז אויך מותר אויב די אש איז הייס. תניא נמי הכי, האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין ברייתא, כשאמרו ווען אונזער משנה זאגט אפר כירה מוכן הוא, אז דאס איז מוכן ס'איז נישט קיין מוקצה לא אמרו האט מען נישט געזאגט אלא שהוסק מערב יום טוב אז ס'איז געווארן אויב ער האט געהייצט די האלץ ערב יום טוב האט ער דאך ערב יום טוב געטראכט דער מענטש צו נוצן די אש וואס ער דארף עס האבן אבל הוסק ביום טוב איז עס אסור. ואם ראוי לצלות בו ביצה, אז ס'איז נאך הייס די אש, וואס ער האט עס אויסגעהייצט אום יום טוב, ס'איז אבער נאך הייס מען קען נאך בראטן אין דעם א איי, מותר, מעג מען. נאך שטייט אין דער ברייתא, הכניס עפר, אז איינער האט אריינגעברענגט אסאך ערד, לגנתו, צו זיין גארטן, ולחורבתו, צו זיין חורבה, ער האט אריינגעברענגט די ערד אז ער זאל עס אויסשפרייטן אין דעם גארטן צו אין דער חורבה, אבער יעצט דא ליגט נאך די ערד אויף איין ארט, איז זאגן מיר, כאטש ער האט זיך געטראכט אז זאל עס אויסשפרייטן אין זיין גארטן צו אין דער חורבה. אבער כל זמן ווען דאס איז נאך אויף איין ארט, איז דעמאלט דער דין מותר לכסות בו, מעג מען מיט דעם צודעקן, ווייל כל זמן אז מען האט עס נאך ניט אויסגעשפרייט, טראכט א מענטש אז ער וועט עס נוצן אויף יעדע זאך וואס ער וועט דארפן. ואמר רב יהודה, נאך א דין האט געזאגט רב יהודה, מכניס אדם, א מענטש ברענגט אריין, מלא קופתו עפר, א פילע באסקעט צו א פילע פאס מיט ערד, און ער טוט עס אויסשיטן אויף דער ערד, מען מיינט נישט ער האלט עס אין די קופה, ער שיט עס אויס, ועושה בו אז ער האט דאס אריינגעברענגט ערב יום טוב, קען ער טון מיט דער ערד כל צרכו, אלעס וואס ער דארף. וואס פאר א חידוש האט נאר מוסיף געווען ר' יהודה? ווייל פריער האבן מיר דאך גערעדט אז ער ברענגט אריין הכניס עפר לגנתו ולחורבתו אסאך ערד, דא איז ער מיין מוסיף, אפילו אויב ער האט אריינגעברענגט א קליין ביסל ערד, זאג איך נישט אז דאס ווערט בטל לגבי קרקע הבית ווייל ס'איז דאך א קליין ביסל, זאג איך נישט אזוי. ויאמר דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה, והוא ווען איז געזאגט געווארן דער דין אז א קליין ביסל ערד מ'ברענגט אריין ערב יום טוב, וואס האט ער עס אריינגעברענגט? מ'רעדט ער האט עס אריינגעברענגט סתם. זאגן מיר מעג ער יום טוב טון כל צרכיו והוא שייחד לו קרן זווית ער האט עס נישט אויסגעשפרייט ער האט עס אוועק געלייגט דארט אין א ווינקל ווייזט אויס אז ער פארוואס האט ער עס אריין געברענגט אויף וואס ער וועט דארפן עס ניצן אין יום טוב און עס מוז זיך רעדן אז עס איז ווייכע ערד ווייל אויב ס'זאל נישט זיין קיין ווייכע ערד און עס פעלט כתישה צו עס פעלט חפירה וואלט דאך נישט געטויגט. נאר מען מיינט עפר, עפר איז דאך די טייטש אז ס'איז שוין צו ווי מען זאגט צוריבענע ערד, איז דאך נאר דא די שאלה וועגן וועלכן, וועגן מוקצה, זאגן מיר מיט דעם וואס ער האט עס אריין געברענגט ערב יום טוב איז דאס א ריכטיגע הכנה. רש"י, די דריטע שורה פון אויבן, מאן דכר שמיה, דקאמר אין משנה שטייט. שאפר, מיט א שי"ן, ווייל דמשמע ווייזט אויס דיהיב טעמא למילתא דלעיל ער גיבט א טעם צו פריערדיגן מען רעדט דאך פריער נישט פון קיין אפר שהוסק מערב יום טוב איז מאת אויב ס'איז געווארן אויסגעהעצט ערב יום טוב ס'איז געווארן אש ערב יום טוב מאתמול דעתיה עלויה לכל מילי. און נעכטן האט ער געטראכט אויף אלעס וואס ער וועט דארפן האבן די אש זאל ער עס נוצן, אבל הוסק ביום טוב, אבער מען האט עס אויסגעהעצט אין יום טוב די האלץ, און ס'איז געווארן אש אין יום טוב. דליכא למימר מען קען נאך דאך נישט זאגן דעתיה עלויה מאתמול, ווייל נעכטן האט ער נאך נישט געהאט קיין אש, אסור איז עס אסור אלס נולד.

ועודנו בתשמיש זה, יעצט קען מען דאך נאך אין דעם אפבראטן ואיידי דחזי להפוכי ביה מידי, איך קען דאך אין אינעווייניג עפעס איבערדרייען לצליית ביצה צו בראטן דעם איי, שקלינן נמי קען ער אויך נעמען די אש ומנח ליה על הדם און ער לייגט עס אוועק אויף דעם דם. הכניס עפר הרבה האט אריינגענומען אסאך ערד במקום אחד אויף איין ארט. לצורך גינתו או לצורך חורבתו, לשוטחן בהם, זיין כוונה איז זיך נישט נוצן מיט דעם, נאר ער זאל עס אויסשפרייטן אין דער גינה, דאך איז דער דין מותר לכסות בו, קען מען מיט דעם צודעקן, דכל זמן שהוא צבור, כל זמן וואס די ערד ליגט אויף איין ארט, ער האט עס נאך נישט אויסגעשפרייט, דעתיה עלויה, טראכט דער מענטש אויף דעם, לכל צרכיו, ער זאל עס נוצן וואס ער דארף. מיתיבי, גייט ער פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט כוי אין שוחטין אותו ביום טוב, וואס איז דאס כוי? איז אנדערע טייטשן א צבי א הערש וואס איז געקומען אויף א תיישה, דער ער איז א צבי און זי איז א תיישה. אנדערע לערנען אז כוי איז א בריה בפני עצמו, ס'איז א ספק צי ס'איז א בהמה צי ס'איז א חיה, דער דין איז דאך אז דם חיה, אז מען שעכט א חיה דארף מען צודעקן די בלוט, ביי א בהמה דארף מען נישט צודעקן, איז ביי א כוי אין שוחטין אותו ביום טוב, קען מען נישט שעכטן יום טוב, ווייל קען זיין ס'איז א חיה. מען דארף עס צודעקן, און ער קען עס נישט צודעקן יום טוב, פארוואס? אפשר איז עס א בהמה, איז ער זיך דאך מטריח א טרחה וואס מען דארף נישט. ואם שחטו, אויב מען האט יא גע'שחט'ן, איז דאך דער דין אין מכסין את דמו, מען טאר נישט צודעקן די בלוט, ווייל קען זיין אז ס'איז א בהמה, איז דאך נישט דא די מצוה פון צודעקן, און מען טאר נישט מטלטל זיין אויף דעם די ערד. אויב מיר טייטשן כוי אז דאס קומט פון א צבי, פון א הערש וואס איז געקומען אויף א ציג, א תיישה, איז דאך עס ביידע כשר'ע, און אפילו איך לערן ס'איז א מין בפני עצמו איז עס אויך א כשר'ע. ואם איתא, און אויב איך וויל זאגן אז קאן אמאל זיין ערד. וואס די ערד איז נישט קיין מוקצה, רב יהודה האט פריער געזאגט אז ס'איז דא ערד וואס איז נישטא קיין מוקצה, אז אויב א מענטש ברענגט אריין א באסקעט און ער לייגט עס אוועק אין א ווינקל, זאג איך אז ס'איז צוגעגרייט אויף אלעס לכסייה, זאל ער עס צודעקן כדרב יהודה, ווי רב יהודה זאגט דא ווייזט אויס אז קיין פאל קען איך דאס נישט שעכטן יום טוב, פארוואס קען איך עס נישט שעכטן? כ'קען דאך עס אמאל שעכטן אויב ער האט אריינגעברענגט ערב יום טוב קופה מלאה עפר. פרעגט די גמרא ולטעמיך דו גייסט מיר פרעגן א קשיא, לויט דיר איז גוט לכסייה זאל מען עס צודעקן באפר כירה, די אשעס פון דעם סטאוו איז דאך האבן מיר דאך געלערנט אז אויב ס'איז געווארן אויסגעהייצט ערב יום טוב זאגט דאך די משנה בפירוש אז אפר כירה מוכן הוא זאל מען עס מיט דעם צודעקן, או אדער בדקר נעוץ. וואס איז די קשיא מיט דקר נעוץ? אז כ'זאל שעכטן און צודעקן בדקר נעוץ? אין די משנה שטייט דאך אזוי, און מודים בית שמאי בית הלל, ז אז אויב און ושוין ביידע האלטן גלייך אז שאם שחט, אויב ער האט געשאכטן, שיחפור בדקר ויכסה, אבער לכתחילה גיין שעכטן טאר מען נישט, וואס איז די קשיא? לויט די בית הלל טאר מען דאך נישט. איז אזוי, אנדערע טאקע זענען נישט גורס אין גמרא או בדקר נעוץ, אבער רש"י זאגט בפירוש הכי גרסינן ולטעמיך לכסייה בדקר נעוץ או באפר כירה, לויט די בית הלל, דקר נעוץ טאר מען דאך אויך נישט שעכטן, נאר אויב מ'האט געשאכטן מעג מען, בדיעבד דא שטייט דאך אז אין שוחטין אותו ביום טוב. איך פרעג דיך דא די קשיא פארוואס מען טאר אים נישט שעכטן, מען טאר אים נישט שעכטן, לכתחילה דקר נעוץ האלטן די בית הלל מען טאר נישט שעכטן, איז רשי זאגט בפירוש מען איז יא גורס, איז בלויז תוספות זאגט עס פארענטפערט די רשי, ווייל ווייטער איז דא אין גמרא אז איך טו מהפך זיין די משנה, מוחלפת השיטה, אז די בית הלל האלטן יחפור בדקר ויכסה, און די בית שמאי זאגן לא ישחוט, א מחמיר איז מחמיר ווער? די בית שמאי, און די בית הלל זענען מקיל, אויב אזוי איז דאך שוין גוט וואס רש"י זאגט דא הכי גרסינן אז די קשיא איז פון דקר נעוץ אויכעט, ווייל דקר אויב ס'איז דא אריינגעשטעקט די דקר, איז פארקערט גאר האלטן די בית הלל אז מ'מעג לכתחילה, נאר די בית שמאי זאגן בדיעבד, אלא פארוואס שטייט דא אז מ'קען נישט שחט'ן דעם כוי? מוזטו דאך זאגן דלית ליה, ער האט נישט קיין דקר נעוץ, ער האט נישט קיין אפר כירה, הכי נמי וויל איך דא אויך זאגן דלית ליה, דאס הייסט אויב ער האט נישט טאר ער נישט שעכטן. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דא רעדט זיך ער האט נישט מיט וואס צוצודעקן, דעריבער זאגסטו אז מ'טאר נישט שעכטן, מאי איריא ספק, וואס כאפט מען אן א ספק, אפילו ודאי נמי לא, אפילו א וודאי א חיה טאר מען אויך נישט, דא ווייזט אויס אז וועלכעס טאר מען נישט שעכטן וועלכעס א כוי וואס איז א ספק, אבער א וודאי מעג מען יא, אויב ער האט נישט מיט וואס צוצודעקן טאר מען דאך נישט שעכטן. זאגט די גמרא ווער הייסט דיך אזוי לערנען פשט? די פשט איז אזוי לא מבעיא קאמר, א וודאי חיה צי א וודאי עוף דארף מען נישט דערציילן, דארט איז דאך זיכער דא א מצוות כיסוי, און אויב ער האט נישט מיט וואס צודעקן ווייס איך אליין אז מען טאר נישט. לא מבעיא ודאי דלא לשחוט, דארט דארט ווייס איך זיכער ווייל מען דארף דאך עס צודעקן ער קען נישט. אבל ספק, דארטן איז א ספק, קען זיין אז דארף נישט צודעקן, אימא, וואלט איך געוואלט מיינען משום שמחת יום טוב, דא דאך אוודאי וועט ער מקיים זיין די מצוה פון יום טוב, צי ער וועט עובר זיין די מצוה פון כיסוי ווייס איך דאך נישט, וואלט איך געוואלט מיינען משום שמחת יום טוב לשחוט, זאל ער שעכטן, ולא לכסייה. און נישט צודעקן, קא משמע לן, אפילו דארטן וואו ס'איז נישט קיין זיכערע זאך אז ער איז עובר אויף דער מצוה פון כיסוי, דאך טאר מען נישט שעכטן. לאמיר נאר נאכאמאל זען די ברייתא, וואס שטייט אין דער ברייתא? אין דער ברייתא שטייט צוויי דינים, כוי אין שוחטין אותו ביום טוב, אפילו ווען ס'איז א ספק טאר מען נישט שעכטן יום טוב, ווי האמיר אריינגעלערנט רעדט זיך דא ווען אז ס'איז נישטא מיט וואס צוצודעקן. ואם שחטו, אויב ער האט עס געשאכטן, אין מכסין את דמו, דעקט מען נישט צו. וואס איז דער פשט? ער האט דאך נישט מיט וואס צוצודעקן, זאל ער גיין יעצט גראבן ערד אויף צוצודעקן? דאס גייט די גמרא יעצט פרעגן. זאגט די גמרא, והא קתני סיפא, אין דעם צווייטן דין שטייט דאך, ואם שחטו, אויב ער האט עס געשאכטן, אין מכסין את דמו, דעקט מען נישט צו די בלוט. מכלל, מוז איך דאך זאגן, בדאית ליה עסקינן אז ער האט יא מיט וואס צוצודעקן, זאג איך דאך, כאטש דו האסט צוצודעקן, דאך טארסטו נישט צודעקן, פארוואס? ווייל עס קען זיין אז דאס איז א בהמה, און ממילא אין די עפר טארסטו נישט מטלטל זיין. בשלמא די רישא האב איך געקאנט פארענטפערן אז איך האב געוואלט געוואלט מיינען אז משום שמחת יום טוב, זאל איך שעכטן און ווייל די כיסוי איז דאך נאר א ספק וועל איך נישט צודעקן, אבער אין די סיפא שטייט אויב מען האט שוין געשאכטן אין מכסין, אויב ער האט נישט קיין דקר נעוץ און נישט קיין אפר כירה און ער האט נישט דעם די קופה ווי רב יהודה, פארוואזשע דארפן מיר דערציילן איז דאך מיר א פשיטא, ער האט דאך נישט וואס צודעקן אפילו א ודאי וואס מען איז מחיוב בכיסוי און אויב מען האט געשאכטן. נו מעג איך דען גיין גראבן ערד צוצודעקן? טאר איך דאך נישט. אלא אמר רבה, האט רבה גענטפערט אזוי, אפר כירה, דו פרעגסט מיר די קשיא זאל ער צודעקן מיט אפר כירה, דאס רעדט זיך טאקע ער האט אפר כירה, ער האט טאקע, נישט ווי כ'האב פריער גענטפערט, אלא כ'האב חרטה. אפר כירה מוכן לוודאי, איך מעג מיט דעם נאר צודעקן דעמאלט ווען איך דארף זיכער צודעקן, ואין, באלד, ואין מוכן און ס'איז נישט צוגעגרייט לספק, דאס הייסט אזוי, כאטש דער מענטש טראכט, אזוי ווי איך געלערנט אין די הוה אמינא, אויף אלע זאכן, אפילו ער האט בא- בפירוש געטראכט, אז ער גרייט דאס צו צוצודעקן דעם כוי, דאך. טאר ער מיט דעם נישט צודעקן? וואס איז דאס וואונדער אויב דער מענטש האט געטראכט אויף דעם עפר בפירוש אז ער וויל צודעקן וואס ער גייט שעכטן און ער האט עס צוגעגרייט, און לכאורה איז דאך עס זיכער נישט קיין מוקצה, איז דאך עס זיכער מוכן, פארוואס קען מען נישט? פרעגט די גמרא דאס טאקע, פרעגט די גמרא, דו זאגסט אין מוכן לספק, אז ער קען נישט, ס'ווערט נישט, מ'קען נישט צודעקן קיין ספק, לספק מאי טעמא לא, פארוואס קען מען נישט צודעקן א ספק, כ'קען דאך נישט זאגן דער טעם איז וועגן מוקצה, ווייל ער האט דאך צו, ער האט געטראכט אויף דעם, איז דאך נישטא די חסרון פון מוקצה, פארוואזשע ווילסטו אסר'ן? דקא עביד גומא, ער וועט ארויסנעמען אביסל ערד, וועט בלייבן אויף דעם ארט א גריבל, דעריבער טאר מען נישט צודעקן. קיין ספק, דעמאלט ווען ס'איז א ספק צו ס'דא א מצוה פון כיסוי, אויב אזוי ודאי נמי קא עביד גומא, פארוואזשע זאל מען מעגן צודעקן א ודאי, ווייל איך קען דאך נישט זאגן אז ס'זאל זיין א חילוק אין מוקצה, ווייל ער האט דאך עס בפירוש ווי מ'זאגט צוגעגרייט. אלא, וועסט דאך פארענטפערן, פארוואס מעג איך צודעקן א ודאי, כאטש ער מאכט א גריבל, וועל איך פארענטפערן כדרבי אבא, אזוי ווי רבי אבא האט געזאגט, ווייל החופר בור ואינו צריך אלא לעפרו, ווען ער גראבט א גריב און ער דארף נישט דעם גריב, נאר ער דארף די ערד, איז דאס נישט גלייך אזוי ווי ס'איז געוועזן ביי די משכן, איז דאס נישט קיין מלאכה, ס'נאר אסור מדרבנן, און משום שמחת יום טוב האט מען עס מתיר געווען. אויב אזוי, הכא נמי, פאר א ספק זאל איך אויך זאגן כדרבי אבא, אזוי ווי רבי אבא זאגט. אלא ספק מאי טעמא, פארוואס איז די סברא אז מען קען נישט צודעקן דעם ספק מיט דעם וואס איז צוגעגרייט, וועסטו זאגן דילמא עביד כתישה? טאמער וועט דארט זיין שטיקלעך ערד וואס איז צוזאמען, און ער וועט עס צערייבן, אויב אזוי דעריבער טאר מען ספק נישט צודעקן, ודאי נמי נגזור משום כתישה, זאל איך ודאי אויך זאגן אז מען טאר נישט טאמער וועט עס קומען צערייבן? נאר וואס דען, מוז איך דאך זאגן אז כ'האב נישט קיין מורא פאר דעם ביי ודאי, אויב אזוי זאל איך בספק נישט מורא האבן. גייט יעצט די גמרא צו מיט אזא מין וועג, אין אמת'ן האבן מיר מורא טאמער מען וועט מאכן כתישה, און איך מאך כתישה, האב איך עובר געווען א לאו פון לא תעשה כל מלאכה, כ'בין מקיים אבער א מצוות עשה פון כיסוי הדם, קומט די עשה פון כיסוי הדם און ס'דוחה די לאו פון יום טוב. אבער איך וועל גיין צודעקן א ספק, און איך וועל צערייבן די שטיקער ערד. דעם לאו האב איך זיכער עובר געווען, אבער ווער זאגט כ'האב מקיים געווען די עשה בכיסוי הדם? אפשר איז דאס א בהמה און ס'איז נישט מחויב בכיסוי? דאס זאגט די גמרא, זאגט די גמרא, וודאי! כי קא עביד כתישה ביי א וודאי ווען ער מאכט כתישה אפילו דארט ווי ס'פאסירט אז ס'דא הארטע שטיקער ערד און ער מאכט כתישה איז ארט מיר נישט רוב מאל מאכט מען דאך נישט נאר אויב ער וועט מאכן אתי עשה קומט די עשה פון כיסוי הדם ודחי ס'דוחה ס'לא תעשה. דעריבער זאגן מיר אז אוודאי מעג איך צודעקן ווי רב יהודה האט געזאגט אזוי ווייטער, אבער ביי א ספק קען מען נישט. פרעגט די גמרא, אימר דאמרינן אתי עשה ודחי את לא תעשה, ווען זאגן מיר אז איך קען מקיים זיין א עשה, דעמאלט ווען איך בין מקיים די עשה בין איך עובר אויף די לא תעשה, און אויב ווידער איך וויל נישט טון די עשה, בין איך מקיים די לא תעשה, איך בין נישט מקיים די עשה. זאגן מיר אז ס'קומט די עשה, און ס'איז דוחה די לא תעשה. דאס איז נאר גערעדט געווארן כגון מילה בצרעת. אפשניידן די צרעת איז דא א לאו, שטייט אין די תורה השמר בנגע צרעת, און אומעדום ווי שטייט השמר פן ואל איז א לאו. שטייט אין גמרא. איך לערן אפ פון פסוק ס'האט געדארפן שטיין ימול ערלתו און עס שטייט ימול בשר ערלתו, אז אפילו אויף דעם ארט פון די מילה איז דא צרעת, זאגן מיר קומט די עשה פון מילה און ס'איז דוחה די לאו פון וואס מ'טאר נישט אראפנעמען די צרעת, אי נמי אדער סדין בציצית. איז דאס דאך דא א לאו לא תלבש שעטנז, מען טאר נישט אנטון קיין כלאים, און דערלעבן שטייט גדילים תעשה לך, זאגן מיר אז אויב איך האב א מלבוש פון פלאקס און ציצית פון וואל, קומט צו גיין די מצוה פון גדילים תעשה לך, און ס'איז דוחה די לאו פון שעטנז, דארטן איז טאקע דוחה, פארוואס דבעידנא דקא מעקר לאו אין דעם מאמענט ווען ר'איז עובר אויף דעם לאו, ווען ר'איז עובר דעם לאו ער שניידט אפ די צרעת, צי ר'איז עובר דעם לאו ער ציט אן שעטנז, איז דאך אין דער זעלבער צייט קא מוקים לעשה, איז ער מקיים די עשה, דארט זאג איך עשה דוחה לא תעשה. אבער הכא דא ביי אונז אז ער וועט גיין צערייבן די ערד, איז דאך דער לא תעשה איז ער דאך עובר ווען ווען ער צערייבט און דעם דעמאלטס איז ער דאך נישט מקיים די מצוה פון כיסוי איז דאך בעידנא אין דער צייט דקא מעקר לאו ווען ער רייסט אויס דעם לאו אז ער צושטויסט דאס איז דאך לא מוקים עשה איז ער דאך נישט מקיים די עשה דעריבער דארף איך דא נישט זאגן עשה דוחה לא תעשה זאגט די גמרא הא לא קשיא אז דו האסט נישט קיין צווייטע קשיא איז דאס נישט קיין קשיא. דבהדי דכתיש קא מכסי, ער טוט זיך רייבן און גלייך אויף דעם ארט פאלט עס אראפ אויף דעם דם. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו זאגן אז עס קומט די עשה פון כיסוי הדם און ס'איז דוחה דעם לאו פון לא תעשה כל מלאכה וואס שטייט יום טוב? סוף סוף יום טוב עשה ולא תעשה הוא א חוץ דער לא תעשה מען טאר נישט ארבעטן, שטייט ביום הראשון שבתון איז דא א מצוות עשה צו רוען, ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה, א עשה איז נישט דוחה קיין לא תעשה ועשה, ממילא קען איך דאך נישט זאגן אז דער טעם איז ווייל כ'האב מורא טאמער וועט ער קומען צו רייבן, און טאמער עס איז דא א הארטע ערד צו רייבן, אויב איך זאל פאר דעם מורא האבן, דארף איך באוודאי אויכעט פאר דעם מורא האבן. איך קען דאך נישט פארענטפערן אלס עשה דוחה לא תעשה, ווייל עס איז דאך דא א לא תעשה מיט א עשה. אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט, אפר כירה. דעתו לוודאי. די אפר כירה טראכט א מענטש זיך נוצן אזעלכע זאכן וואס ער דארף זיכער דאס זאגן ואין דעתו, און ער טראכט נישט אויף א ספק, דאס הייסט אזוי, אויב ער זאל טראכטן בפירוש צוצודעקן דעם כוי וואלט ער געמעגט שעכטן און צודעקן ס'איז נישט קיין מוקצה, נאר די חסרון איז ווייל ער האט נישט געטראכט אויף דעם, דא זאגט די גמרא אנדער לשון נישט ווי פריער פריער געווען ס'לשון די גמרא מוכן לוודאי ואין מוכן לספק, איך מעג נוצן אויף וודאי נישט אויף ספק, איך מוז לערנען די פשט איז נישט וועגן מוקצה אנדערע טעמים, אבער דא אז רבא זאגט דעתו לוודאי ואין דעתו לספק איז די טייטש איז דא די חסרון פון מוקצה ואזיל רבא לטעמיה. ואזיל רבא לטעמיה, רבא גייט לויט זיין טעם, וואס רבא זאגט אז דאס וואס א מענטש טוט צוגרייטן א זאך אויף א ודאי, טראכט ער נישט אז ער זאל עס צוגרייטן אויף א ספק. דאמר רבא, רבא האט געזאגט, הכניס עפר, ער האט אריינגעברענגט ערד, וואס זיין כוונה געוועזן לכסות בו צואה. אז טאמער יום טוב וועט די קינד דארט וועט מען דארפן צודעקן די צואה זאל מען מיט דעם צודעקן, ס'איז דאך נישט קיין זיכערע זאך אז די קינד וועט מאכן צואה אז מיר דארפן האבן דעם עפר, קומט אויס ער האט אריינגעברענגט די עפר אויף א ספק, איז דעמאלט דער דין מותר לכסות בו דם ציפור, אויב ער האט געשחט'ן א ציפור מעג מען צודעקן, ווייל אויב ער האט עס צוגעגרייט אויף א ספק איז עס אויף וודאי אוודאי צוגעגרייט. ווי איז אבער דם ציפור? ער האט דאס אריינגעברענגט אויף דם ציפור, אויף א וודאי, אסור לכסות בו צואה, אויב די צואה איז דא פון א קינד און מען דארף עס צודעקן, טאר ער נישט צודעקן, פארוואס? ווייל ער האט עס אריינגעברענגט נאר אויף וודאי, אבער דאס א איז דאך א ספק. נהרבלאי אמרי, די חכמים פון נהרבלאי זאגן, אפילו הכניס עפר, אפילו ער האט אריינגעברענגט ערד לכסות בו דם ציפור, צוצודעקן דם ציפור, מותר לכסות בו צואה, און נישט די טייטש איז ווייל זיי זאגן אז מען ברענגט אריין אויף א וודאי מעג מען נוצן אויף א ספק, ניין, נאר זיי לערנען אז צואה איז אויכעט קרוב לוודאי. אמרי במערבא, אין ארץ ישראל האט מען געזאגט, פליגי בה רב יוסי בר חמא ורב זירא, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רב יוסי בר חמא מיט רב זירא, ואמרי לה און אנדערע זאגן, רבא בריה דרב יוסף בר חמא ורב זירא, חד אמר איינער זאגט, כוי. הרי הוא כצואה, כוי האט דעם זעלבן דין ווי צואה, ממילא אז מ'האט אריינגעברענגט ערד לכסות בו צואה, מעג מען צודעקן די דם כוי, ווייל ביידע זענען א ספק. וחד אמר, און איינער זאגט, כוי אינו כצואה, ס'האט נישט דעם דין פון צואה, און אויב ער ברענגט אריין ערד האט ער צוגעגרייט, ערב יום טוב לכסות צואה טאר מען נישט צודעקן די דם כוי, ווייל כוי לגבי צואה איז א ספק לגבי וודאי, ווייל צואת תינוק איז מער שכיח. זאגט די גמרא, תסתיים, איך וועל דיר א ראיה ברענגען, דרבא הוא דאמר, אז רבא זאגט, כוי הרי הוא כצואה, אז כוי און צואה, ביידע זאכן זענען א ספק, און ממילא אז ער ברענגט אריין עפר צוצודעקן צואה, מעג מען אויך צודעקן דם כוי, ווייל אויב מען ברענגט אויף א ספק, מעג מען דאך אויף א צווייטן ספק. פארוואס? דאמר רבא, רבא האט דאך געזאגט, הכניס עפר לכסות בו צואה, מותר לכסות בו דם ציפור, אז ער ברענגט אריין אויף א ספק, מעג מען עס נוצן אויף א וודאי דם ציפור. אסור לכסות בו צואה, פארוואס? ווייל ער לערנט צואה הייסט? איז א ספק. אויב אזוי אז ר'האט אריינגעברענגט ערד לכסות בו צואה וועט רבא לערנען מעג מען צודעקן דם כוי. תסתיים. האב איך א ראיה. יעצט הייבט זיך אן א נייער ענין. איך גיי יעצט פארענטפערן. פארוואס טאר מען ניט שעכטן קיין כוי אום יום טוב? וואס איז דאס? ווי איר זאגט רבי צו כוי, אז דאס איז ספק בהמה ספק חיה. א בהמה כ'שעכט דארף איך נישט צודעקן, א חיה כ'שעכט דארף איך צודעקן די בלוט. האבן מיר א שאלה, אויב ער האט ערד וואס די ערד איז נישט קיין מוקצה, לויט ווי רב יהודה האט געזאגט אז א מענטש קען אריינברענגען א באסקעט ערד ערב יום טוב און ער מעג מיט דעם אלעס נוצן, אויב אזוי זאל איך שעכטן דעם כוי און זאל איך עס צודעקן, אדער לאמיך זאגן צודעקן עס מיט אפר כירה, אפילו אן רב יהודה איז דאך אויך שווער, די אשעס פון דעם סטאוו. וואס דער סטאוו איז געווארן אויסגעהייצט ערב יום טוב האלטן דאך אלע אז ס'איז מוכן, ס'איז נישט קיין מוקצה, זאלן מיט דעם צודעקן, גייט די גמרא זאגן א צווייטן טעם. רמי בריה דרב ייבא אמר, ער זאגט אז די אנדער טעם, כוי היינו טעמא דלא מכסינן, דעריבער זאגן מיר אז מ'טאר נישט צודעקן. גזירה כ'האב מורא משום התרת חלבו, אויב מענטשן וועלן זען אז מען דעקט עס צו וועט מען אין יום טוב וועט מען זאגן פארוואס דעקט מען צו די בלוט ווייל עס איז א חיה, ווייל א בהמה דארף מען דאך נישט צודעקן די בלוט, דער דין איז די חלב פון א בהמה טאר מען נישט עסן, די חלב פון א חיה מעג מען עסן, ווי איז די חלב פון דעם כוי? טאר איך דאך נישט עסן, פארוואס אפשר איז דאס א בהמה? מענטשן וועלן זעהן איך דעק דאס צו בלוט אין יום טוב וועלן זיי זאגן איז דאך א פאקט ס'איז א חיה. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב וועגן דעם אויך, אפילו בחול נמי איז דאך נישט יום טוב, זאג א וואכעדיגן טאג, אז מען שעכט א כוי טאר מען נישט צודעקן, ווייל אויב מען וועט צודעקן וועלן מענטשן מיינען אז ס'איז א חיה און מען ט'עסן די חלב. זאגט די גמרא, בחול, אין א וואכעדיגן טאג, אמרי, וועלן מענטשן זען איך דעק צו די בלוט, וועלן זיי זאגן, לנקר חצרו הוא צריך, אז ער וויל מאכן, נישט דעקט ער עס צו צוצודעקן די בלוט, נאר ס'זאל זיין ריין זיין חצר. פרעגט די גמרא, וואס איז דאס פאר א תירוץ, שחט באשפה, אז ער האט גע'שחט'ן דארטן מיט דעם גארבעדזש, מאי איכא למימר, מען וועט זען דארטן אז ער דעקט עס צו, וועלן דאך מענטשן פארשטיין אז פארוואס דעקט ער עס צו, ווייל ס'איז דא א מצוה פון כיסוי, וועלן דאך מענטשן מיינען אז ס'איז א חיה. בא לימלך מאי איכא למימר, אז ער קומט צו גיין און ער פרעגט, ער האט א כוי, קומט ער פרעגן די חכמים אין א וואכעדיגן טאג, וואס זאל איך טון, איך וויל אים שעכטן, צו זאל איך צודעקן צו ניט, און איך זאג דאך צו אים וואס. אז ער זאל צודעקן, קומט דאך אויס וועט שוין דער מענטש אליין מיינען אז ס'איז א חיה. אלא זאגט די גמרא אזוי, בחול, אין די וואכן, טראכט זיך דער מענטש אזוי, אי נמי מספקא, אפילו די רבנן ווייסן נישט צי ס'איז א בהמה צי ס'איז א חיה, אמרי ליה רבנן, זאגן אים די רבנן, זיל טרח וכסי אפילו די בית דין האט אים געפסקנט ער זאל צודעקן האלט ער עס נישט ביי חיה ודאי ער זאגט די רבנן ווייסן נישט אבער וואס הארט עס איז וועט מען עס צודעקן אבער ביום טוב יום טוב טאר מען דאך נישט האבן קיין טירחא וואס מען דארף נישט אי מספקא אויב די חכמים זאל זיין א ספק מי אמרי ליה רבנן זיל טרח וכסי וואלטן די רבנן אים געהייסן ער זאל זיך מטריח זיין אומזיסט און אויב מען הייסט צודעקן דעם כוי איז דאך א סימן ווייל זיי ווייסן אז ס'איז א חיה, דעריבער וועט דאך ארויסקומען א מכשול מען וועט מתיר זיין דעם חלב. דאס איז דער טעם פארוואס מען טאר נישט שעכטן דעם כוי אין יום טוב, און אפילו איך האב אים געשאכטן און איך האב אש וואס איז מוכנ'דיגע, דאך טאר איך נישט צודעקן זיין דם. תני רבי זירא האט רבי זירא געלערנט לא כוי בלבד אמרו, נישט בלויז. א כוי האבן די חכמים געזאגט אז מען טאר נישט צודעקן. אלא אפילו שחט, אפילו ער האט געשחטן בהמה חיה ועוף, א בהמה האט ער געשחטן און א חיה און א עוף, ונתערבו דמם זה בזה, ס'האט זיך אויסגעמישט די דם בהמה וואס מען דארף נישט צודעקן, צוזאמען מיט די דם חיה וואס מען דארף צודעקן, אסור לכסותו ביום טוב. זאגן אויך די חכמים אז מען טאר עס נישט צודעקן יום טוב. איז די טייטש אזוי: וואס איז דער וואס איז דער עה אפילו? דארטן ביי א כוי קען דאך אמאל זיין אז ס'איז בכלל נישט דא די מצוה פון כיסוי. דא איז דאך זיכער דא די מצוה פון כיסוי, ווייל א חיה איז דאך דא אויך דא א צו א עוף. דאך האבן די חכמים געזאגט אז זאל נישט צודעקן. אבער מדין תורה? מדין תורה איז דאך נישטא דער דין מוקצה דער דין טרחה, מדין תורה איז דאך דא א חיוב צודעקן. די תוספות פרעגט, ווי קענען די חכמים עוקר זיין א זאך וואס איז מן התורה? כיסוי איז דאך דאורייתא, שטייט דאך וכסהו בעפר. זאגט תוספות, א שב ואל תעשה, אז די חכמים זאגן אז זאל נישט טון די מצוות עשה, דאס האבן זיי כח. אמר רב יוסי בר יאסיניא. לא שנו דאס איז נישט געווארן געלערנט אלא שאין יכול לכסותו בדקירה אחת, אז איין שאט ער וועט אראפשיטן וועט עס נישט זיין צוגעדעקט, די טייטש איז אזוי, נישט די טייטש איז אז מען מוז צודעקן די גאנצע בלוט, אביסל דאך אויך גענוג, וואזשע מיינט מען שאין יכול לכסותו בדקירה אחת, מען מיינט אז עס איז דאך דא אזויפיל בלוט אז ווען מען וועט אראפשיטן איין שאוועל וועט די שאוועל ווערן ווי מען זאגט איינגעזאפט, אין דעם בלוט אז עס וועט נישט זיין קענטיג מען האט צוגעדעקט דעמאלט זאגן מיר אז ער זאל נישט צודעקן אבל יכול לכסותו בדקירה אחת מיט איין שאט קען ער עס צודעקן מותר דעמאלט מעג מען עס צודעקן ווייל ער מאכט דאך נישט קיין באזונדערע טרחה פרעגט די גמרא פשיטא א זיכערע זאך ווייל וועגן דער בהמה איז ער דאך גארנישט נישט מטריח. צו ס'איז יא דא בהמה צו ס'איז נישט דא די בהמה, דארף ער דאך אלץ נעמען און ער זאל צודעקן. זאגט די גמרא מהו דתימא איך האב געוואלט מיינען נגזור איך זאל גוזר'ן דקירה אחת אטו שתי דקירות, אז איך זאל זאגן דקירה אחת טאר מען אויך נישט, ווייל כ'וועל מתיר זיין דקירה אחת וועט ער קומען מתיר זיין ווען מען דארף נעמען באזונדער וועגן דעם דם, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז איך בין נישט גוזר. רשי. אמר רבה, האט רבה געזאגט. שחט ציפור מערב יום טוב, ער האט געשחטן א פויגל ערב יום טוב, און א ציפור דארף מען דאך צודעקן די בלוט, אין מכסין אותו ביום טוב, יום טוב טאר מען דאס נישט צודעקן, ווייל ער האט געקאנט צודעקן ערב יום טוב, ווייל דא איז דאך נישטא קיין חשש וועט זיך צוריקהאלטן פון שמחת יום טוב, ווייל אויב מען דעקט נישט צו די בלוט ווערט דאך נישט גע'אסר'ט די ציפור צו עסן. גלגל עיסה מערב יום טוב, ער האט ערב יום טוב געמאכט א טייג, מפריש ממנה חלתה, קען ער אפשיידן די חלה ביום טוב אין יום טוב, כאטש דער דין איז דאך אז יום טוב טאר מען ניט אפשיידן קיין תרומות ומעשרות, און חלה איז דאך גלייך צו תרומה. און דו האסט דאך עס געקאנט אפשיידן ערב יום טוב, דאך זאגן מיר אז מען מעג אפשיידן, ווייל מיר זעען דאך אז יום טוב מעג מען מאכן א טייג און מען מעג באקן כדי מען זאל האבן פרישע ברויט, אבער הייסט עס אז דער דין אפשיידן חלה איז נישט געליגן אין כלל פון דין וואס מען זאגט אין מגביהין תרומות ומעשרות ביום טוב. אבוה דשמואל אמר, דער טאטע פון שמואל'ן קריגט און ער זאגט, אפילו גלגל עיסה מערב יום טוב, אפילו אויב ער האט געמאכט די טייג ערב יום טוב, איז אויך דער זעלבער דין, נישט בלויז ביי ציפור איז אזוי דער דין אין מכסין, נאר דא איז אויך אזוי דער דין, אין מפריש ממנה חלתה ביום טוב, יום טוב שיידט מען נישט אפ די חלה, אין אמת'ן ליגט. הפרשת חלה, אויך אין דעם כלל פון אין מגביהין תרומות ומעשרות ביום טוב, נאר די חכמים האבן געזאגט אז מען מאכט א טייג יום טוב מעג מען אפשיידן חלה, אבער דא אויב ער האט געקאנט אפשיידן ערב יום טוב טאר מען נישט. אפילו די טייטש, נישט בלויז ביי ציפור איז דער דין אז שחט ציפור מערב יום טוב אין מכסין אותו ביום טוב, נאר ביי גלגל עיסה איז אויך אזוי דער דין אז אויב גלגל עיסה מערב יום טוב אין מפריש ממנה חלתה ביום טוב. זאגט די גמרא, לימא מיר וועלן זאגן פליגא דשמואל אדאבוה, שמואל קריגט אויף זיין טאטן. דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, חלת. תרומה. חוץ לארץ, די חלה וואס מען דארף אפשיידן אין חוץ לארץ, אין חוץ לארץ איז דאך הפרשת חלה נאר מדרבנן, ווייל דער דין איז דאך יעדע מצוה וואס די מצוה איז אפהענגיג אין די זאכן וואס וואקסט פון דער ערד, גייט נישט אן נאר אין ארץ ישראל. קדושת הארץ, די קדושה פון די לאנד פון ארץ ישראל, די קדושה פון דער ערד, דאס מאכט דעם חיוב תרומות ומעשרות, אין חוץ לארץ שיידט מען אפ מדרבנן, האט געזאגט שמואל אז אין חוץ לארץ אוכל והולך קען מען עסן, איך האב נישט אפגעשיידט קיין חלה קען איך גיין עסן און איך לאז איבער א שטיקל איך לאז איבער א שטיקל כדי שיעור כדי חלה ואחר כך מפריש און נאכדעם שייד איך אפ אויב אזוי וואס איז דער ענין אין מגביהין תרומות ומעשרות ביום טוב ווייל פריער האב איך עס נישט געקאנט עסן. און יעצט ווען איך שייד אפ תרומות ומעשרות מעג איך עס עסן, רופט זיך עס אהן אז ער איז מתקן, א טיפ פון פיקסן ווען מען זאגט א זאך. אבער דא אז סיי ווי האט מען דאך געקאנט פריער עסן, איז דער וואס שיידט עס אפ אין יום טוב דארף אויסקומען אז ער איז נישט קיין מתקן. אויב שמואל זאגט. אז חלת חוץ לארץ, אוכל והולך ואחר כך מפריש, אויב אזוי איז דאך גארנישט נישט קיין מתקן, מתקן הייסט ווען ער האט פריער נישט געקאנט עסן און נאכדעם ווי ער נעמט אפ די חלה קען ער עסן, אבער דא האט ער דאך פריער געקאנט עסן אויכעט האט ער דאך גארנישט ניט מתקן געווען, דארף דאך אויסקומען אז לויט שמואל'ן אז מען וועט יא מעגן אפשיידן. חלה אין יום טוב, און דער טאטע פון שמואל'ן וואס האט געזאגט אז גלגל עיסה מערב יום טוב, אין מפריש ממנה חלתה ביום טוב, און ער זאגט סתם דעם דין, ער זאגט דעם דין אויף חוץ לארץ איז אויך אזוי דער דין. אמר רבא, ענטפערט די גמרא, מי לא מודה שמואל, איז דען שמואל נישט מודה? שי', ער דארף טאקע נישט אפשיידן. די חלה. שאם קרא עליה שם, ווי ער זיין ער האט גערופן אויף דעם דעם שם חלה, איז חל אויף דעם דער שם חלה, שאסורה לזרים, אז ס'איז אסור צו פרעמדע מענטשן, א נישט כהן טאר עס נישט עסן. זעט זיך אז דער שם תרומה, דער שם חלה, איז חל אויף דעם, אויב אזוי ליגט עס שוין אין דעם כלל פון אין מגביהין תרומות ומעשרות ביום טוב, אין אמת'ן דא אין דעם פאל אליין, חלת חוץ לארץ, איז ער נישט קיין מתקן, נאר מכח דעם ווייל ווען ער רופט אויף דעם א שם חלה, ווערט דאך עס חלה, ליגט עס שוין אין כלל אין מגביהין תרומות ומעשרות ביום טוב, נאר דעמאלט אז מ'האט געמאכט די טייג אין יום טוב, און כדי ער זאל קענען עסן פרישע חלה, און פרישע ברויט האבן די חכמים מתיר געווען אז זאל אראפנעמען חלה, אבער דארט ווי ער מאכט ערב יום טוב האט מען נישט מתיר געווען אפילו לויט שמואל'ן. רש"י.